כ'האב געוואלט זאגן אז דעם ענין פון קדיש, דאס אלעס איז געמאכט קינדער זאלן עס הערן און זאלן פארשטיין און זאלן זען וואס זיי טוען אלס אויפ מיט דעם קדיש. נאר די ערשטע, כ'מאך דערפאר אן עקסטערע קעסטל, ווייל ס'איז דא זאכן וואס איך רעד דברים שבין איש לאשתו און צניעות און אזאלעכע זאכן, און דאס איז זייער וויכטיג אז עס זאלן הערן נאר די גראון אפס. יעצט דאס וועסטו פרעגן פארוואס כ'האב א האטליין וואס קינדער מעגן אויסהערן, ווייל דארט רעדט מען. אז מען טאטשט די קינדער, דאס מוזן זיי וויסן אז דער סערטען טינגס דאס איז בין איש לאשתו וואס דאס דארף מען נאך נישט וויסן. יעצט אזוי ווי ס'איז געבליבן אסאך יתומים, אסאך אלמנות, און אז מ'זאגט קדיש איז מען מעלה דעם טאטנ'ס נשמה אבער די מאמעס נשמה זיי קענען שוין גארנישט טוהן מיט דעם וואס אונז קינדערלעך און אפילו ס'איז דא בכלל אסאך וואוילע אידן וואס זיי זאגן קדיש, פאר מער מענטשן וואס זענען געשטארבן אן קינדער, מורא'דיג וויכטיג מען זאל יעצט רעדן אביסל פון דעם, ווייל די שיעור וועט דורכגיין און די קינדערלעך וועלן אפילו נישט וויסן וואסערע א געוואלדיגע זכות זיי האבן צו טון פאר זייער טאטן כיבוד אב ואם, און כ'וועל מאכן בלי נדר פערטל שעה יעדע וואך א שיעור, נישט מער בלי נדר, עס קען זיך אביסל אריינציען אפשר, אבער איך האף אז ביז אפאר וואכן וועט מען דורך גיין דעם גאנצן ענין וואס דאס איז קדיש, און מ'וועט דורך גיין דעם גאנצן ענין פארוואס מען זאגט עס. וואס סאראפארא תועלת דאס טוט און אזוי ווייטער. איך וואלט זייער שטארק געוואלט אז יעדע מאמע צו יעדע טאטע ווענדט זיך ווער ס'פעלט נעבעך פאר דעם יונגל, ווענדט זיך ווער ס'איז איבערגעבליבן, זאלן ערלעדיגן, די קינדער זאלן גיין אין שול און זיי זאלן זאגן די קדישים וואס זיי דארפן זאגן, און ס'איז מורא'דיג שטארק וויכטיג פאר חינוך, מצות עשה פון כיבוד אב ואם, און מ'דארף אבער וואטשן די קינדער, ווייל איך זאג ענק דעם אמת, אויב מ'וועט נישט וואטשן די קינדער וועט נאר ארויסקומען חלילה אביזרייהו דגילוי עריות און גילוי עריות מ. ממש. ס'האט מען גענוג געליטן, די גאנצע קאראנע וויירוס איז געקומען וועגן דעם, און מען מוז אנהייבן צו טראכטן אז אונז דארף מיר אנהייבן צו זיין גוט צום באשעפער אויכעט, און מיט אייבערשטנ'ס הילף וועט עס מקרב זיין די גאולה. כ'האב געוואלט פשוט זאגן פארן עולם, קודם דארפן מיר זייער שטארק אבאכט געבן די קינדער זאלן האבן ווער ס'זאל אבאכט געבן אויף זיי, כ'האב געהאט דעם מוצאי שבת א טעלעפאן קאל פון א אינגערמאן וואס ער זאגט מיר ער וואוינט אין איינע פון די טייערע הייזער וואס מ'האט געבויט אויף בעדפארד עוועניו, און. ער איז ארויסגעקומען שבת און ער האט געזען אז זיין טאכטער איז אנגעליינט אויף די וואנט אויף די אנדערע עק האל, נישט לעבן זיין טיר, און זי קושט זיך מיט א בחור. נישט נאר זי האט זיך געקושט, ער האט איר אנגעכאפט ביי די דאדעם. זיי האבן אלעס געוואוסט אזוי ווי זיי וואלטן שוין געווען פארהייראט זיבעצן יאר, און זי האט אים געטאפט. שא! ס'זיי דערשראקן, זאגט ער מיין טייערע טאכטער, וואו האט איר זיך דאס אלעס אויסגעלערנט? אונז זעמיר דאך אין די אינפלוענס אז קיינער ווייסט גארנישט. ווען נחום ראזנבערג האט געעפנט דעם האטליין האב איך גאר געמאכט דער עולם זאל אלעס וויסן. פארשטייסט? עיבי בעיבי שטיין איז שוין געווען א נקיבה ווען ער איז געווען אלט פינף יאר, ער האט שוין געוואלט זיין א נקיבה, אבער דער זעצט זיך משוגעים, עניוועי, איז למעשה זאגט זי פארן טאטן, טאטי דו זעסט דען נישט אז אין די גאס טוט עס יעדער, אלע גוים טוען עס, און במילא דארף מען זייער שטארק אבאכט געבן יעצט אז מען זאל מחנך זיין די קינדער, ווייל א מאמע אליינס קען נישט, מוז זיין זייער שטארק נאנט אין טאטש מיטן מלמד, מען דארף אבער וויסן צו ער אליינס איז נישט קיין חזיר דער מלמד, און זי דארף זיין שטארק אין טאטש מיטן קינד. אן דעילי בעיסיס, טייער קינד וואס איז געווען היינט אין חדר דערצייל מיר אלעס פונקטליך יעדע נארישקייט, און דעמאלטס האפט מען אז די מאמע זאל מצליח זיין, די אנדערע דארפן צוהעלפן, ס'דארף זיין א וועד אויך, ס'דארף זיין א וועד פאר די יתומים, וואס מ'זאל פאר די יתומים ווי מ'זאגט זארגן, אסאך זאכן וואס די מאמע קען נישט זארגן. און למשל דאס קינד קען האבן קרי ביינאכט, א וועט דריעם הייסט עס, צו אנדערע זאכן, זיין זייער זייער שווער א מאמע זאל אים דאס עקספלעינען, און נישט יעדע רבי איז מסוגל דאס צו עקספלעינען, דארפן האבן געהעריגע מחנכים מיט מדריכים, ערנסטע מענטשן, וואס זיי זאלן קענען רעדן צו דעם קינד זייער איידל, ביקאז' איף הי איז נאט גאנע נאו היז באדי, דעמאלטס. עט זיין א גרויסער חרבן. שוין, יעצט האב איך געוואלט זאגן אזוי ווי אין יעדע שלעכטע זאך וואס עס דאכט זיך אונז אז ס'איז שלעכט, מאתי לא תצא הרעות, דער אייבערשטער זאגט פון מיר קומט נישט ארויס קיין שלעכטס, זיין יעצט אסאך אלמנות, דארף מען זען אז ס'זאל זיין שידוכים פאר די אלמנות זאלן זיך נישט דרייען ליידיג, א פרוי איז דא זי זאל אויפכאווען דורות, איף די טיים וויל גאו ביי וועט נישט זיין גארנישט. איז במילא איז דארף יעדער איינער וויסן, בפרט די רבנים דארפן זיך צוזאמזעצן, און אנהייבן אנצוטראגן שידוכים פאר די אלמנות זאלן זיך נישט דרייען אליינס. כ'האב געזאגט, אפאר חדשים צוריק אין ארץ ישראל האב איך געזאגט א דרשה אז אין ארץ ישראל איז דא אסאך אלמנות, ווייל די מיליטער הרג'ט אוועק אסאך פון די אינגעלייט, האב איך געזאגט דעמאלטס פאר די רבנים, הייבטס אן צו זען ס'זאל זיין שידוכים, נאכדעם איז אריינגעקומען די ביטערע מגיפה, איז שוין דארט דא און דא איז דא הונדערטער און הונדערטער אלמנות. יעצט, ס'דא אין די תורה איז דא א איסור אז אן אלמנה טאר נישט חתונה האבן צו א כהן גדול, נאר בתולה מעמיו יקח אשה, נאר א בתולה, דאס איז אין פרשת אמור כ"א פסוק י"ד, און נאכדעם איז דא נאך א זאך אז א כהן הדיוט מעג נעמען א אלמנה אבער נישט קיין גרושה, עניוועי, די גמרא ברענגט אז ווען רבי עקיבא איז געזעסן אין תפיסה איז רבי שמעון בן יוחאי אים געגאנגען וויזיטן, ער האט אים אנגעזאגט דריי זאכן, איינע פון די זאכן איז זאלסט זיך קיינמאל נישט קאכן אין א טאפ וואו דיין חבר האט זיך געקאכט, וואס מיינט דאס? אז דו זאלסט נישט נעמען קיין גרושה, איינער האט זי אויסגעשפיגן און דו גייסט זי אריינעמען, אזוי ברענגט די גמרא. יעצט, אלע ספרים זאגן אז ביי אן אלמנה איז דאס נישט שייך, ווייל אן אלמנה איז אנדערש ווי א גרושה. די גמרא זאגט, פארוואס זאלסטו דיך נישט קאכן יענעמ'ס טאפ, ווייל לאו כל האצבעות שוות, נישט יעדע אצבע, נישט יעדנ'ס גיד, נישט יעדנ'ס אבר איז גלייך, איינעמ'ס איז גרעסער, איינעמ'ס איז קלענער, איינעמ'ס איז ברייטער, איינעמ'ס איז שמאלער, און די פרוי פילט לויט דעם איר באקוועמליכקייט ווען זי טוט תשמיש. אויב למשל דער פריעריגע מאן האט געהאט א גרויסע כלי און דער האט א קליינטשיקס איז שי'ס נאט גאנא בי העפי, אבער דאס איז נאר ביי א גרושה זאגן אלע ספרים, ביי אן אלמנה איז נישט אזוי ווייל אן אלמנה איז נישט די פשט זיי האבן זיך גע'גט, די פשט איז דער אייבערשטער האט צוגענומען די מאן, קודם איז דאך דא אזא זאך אז א מת ווערט נשתכח מן הלב, און נאכדעם ווי מען זאגט זי טראכט טאקע פון איר פריעריגן מאן, שי וואוד רילי לייק פראבעבלי טו העוו הים בעק אבער אזוי ווי דער טויט האט. ס'איז אפגעשיידט איז אפגעשיידט, עס גייט זיך נישט מאכן קיין חילוק צו ס'איז גרויס צו ס'איז קליין, די גרושה האט זיך געמיינט זי'ט טרעפן עפעס בעסערס אה קען זי זיך זוכן, יעצט דאס איז א גמרא אין מסכת פסחים, יעצט אן אלמנה טאר נישט חתונה האבן מיט א כהן גדול נאר והוא אשה כי אם בתולה מעמיו יקח, יעצט דער הייליגער חינוך זאגט אין מצוה ריש עין בית דעם טעם פארוואס ער טאר נישט נעמען נאר א בתולה, ווייל לפי שהעיקר הטוב שבאדם שיהיה לו מחשבה טהורה נקיה, די עיקר פון א מענטש איז אז ער זאל האבן א מחשבה וואס דאס איז ריין און קלאר, פארוואס ווייל כי אחרי המחשבות ימשך הגופות, דער גוף גייט לויט די מחשבה, על כן ראוי לו למשרת הגדול, דער גרויסער משרת דער כהן גדול פאר אים איז ראוי להתדבק באשה שלא קבעה מחשבתה באיש אחר זולתי בו, זאל ער נעמען אזא פרוי וואס זי האט. קיינמאל נישט קובע געווען איר מחשבה, אירע געדאנקען, אין אן אנדערע מענטש, נאר אין איר מאן. ממילא זי האט קיינמאל נישט, זי האט קיינמאל נישט געהאט חתונה געהאט, און דאס איז ווי מען זאגט דאס ערשטע און די וויכטיגסטע, שהוא ווייל דער כהן גדול קודש קדשים, ומתוך כך יהיה הזרע אשר יתן לו השם ממנה, וועט אויך זיין די קינדער וואס דער אייבערשטער וועט געבן פון איר, טהור ונקי. ראוי לעבוד בקדושה זאל קענען ארבעטן בקדושה, ווייל ס'גייט דאך אזוי, אויב דער טאטע איז א כהן גדול, דער ערשטער קאנדידעט זענען דאך דאך די קינדער. יעצט, ס'איז דא א ספר וואס הייסט מושב זקנים, די מושב זקנים וואס האבן געמאכט די בעלי תוספות, זאגט ער אן אנדערן טעם, הערט א מורא'דיגן טעם, ס'איז דא א ספר רבי יהודה החסיד, דאס איז ספר חסידים, ברענגט ער למה נצטווה כהן גדול בבתולה דווקא, ולא באלמנה? פארוואס האט מען געהייסן אז א כהן גדול זאל נעמען דוקא א בתולה און נישט אן אלמנה, ותירץ זאגט ער לפי שהיה מזכיר השם ביום הכיפורים, ער האט דאך ארויסגעזאגט דעם שם מפורש יום כיפור, ושמא נתן עיניו באשת איש, אפשר האט ער געווארפן אן אויג אין אן אשת איש, אזוי ווי אסאך פון אונזערע רבנים האבן שוין געטון, און בשעת אזכרה ווען ער וועט זאגן ארויס דעם שם,

ווען מען טראכט אריין אין די זאכן קען מען בלייבן ממש משתומם, דו רעדסט דא פון א כהן גדול וואס ער שיידט זיך אפ זיבן טאג פאר ער גייט אריין יום כיפור, פון אלע עניני עולם הזה, אפילו פון זיין ווייב שיידט ער זיך אפ, ער איז מובדל, אפגעשיידט פון זיינע ברידער בקדושה וטהרה, יעצט ס'קומט אזא גרויסער טאג וואס דאס איז איין מאל אין יאר, און ער גייט אריין אויפן הייליגסטן פלאץ וואס דאס איז דער קדשי קדשים, און ער גייט אריין אין א פלאץ ווי קיינער קען נישט אריין גיין. קיין שום מענטש האט דארט נישט קיין רשות אריינצוגיין, ס'שטייט וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, איז זאגט דער ר' יונתן בן עוזיאל, וכל אדם מיינט מען א מלאך, ווייל ביי מלאך שטייט אויך ופניהם דמות אדם, דאס מיינט אז אפילו א מלאך האט נישט געטארט אריינגיין אין דעם קדשי קדשים און דער כהן גדול איז דארט געווען, עטס ווייסט וואס א דערהער דאס איז? ממש א דערהער! און מזכיר את השם המפורש בקדושה וטהרה, און ער זאגט ארויס דעם אייבערשטנ'ס נאמען בקדושה וטהרה. איזה חשש יש וואסערע חשש איז דען דא שמא יחשב באותה שעה אז ער וועט דעמאלטס טראכטן אז די מאן פון די פרוי זאל שטארבן אז ער זאל זי קענען נעמען? ס'איז דאך אן אנבעליוועבל סיטשועישן דא די גאנצע זאך, ווי קען דאס זיין? דער תירוץ איז, די חזל לערנען אונז אל תאמין בעצמך עד יום מותך. גלייב נישט אין דיר ביז די שטארבן שהרי יוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה, ער געווען א כהן גדול אכציג יאר, מסתמא איז ער שוין געווען איך ווייס מינימום לאמיר זאגן בר מצוה האט ער דאך געמוזט זיין, וואלט נישט געקענט זיין א כהן גדול פאר די בר מצוה, איז לאמיר זאגן ער איז שוין געווען ניינציג פינף און ניינציג יא ולבסוף נעשה צדוקי, דאס איז א גמרא מסכת ברכות דף כ"ט עמוד ב, זעהמער כאטשיג ער איז געווען דער גרויסער צדיק, און ער איז שוין געווען אין א עידזש וואס ס'איז שוין געווען ווי מ'זאגט ער איז שוין געווען עלטער, און ס'איז אויך געווען אין א זמן וואס דאס איז זייער א הויעכער זמן, האט ער געדארפט האבן א שמירה דער יצר הרע זאל זיך נישט אין אים אריינכאפן, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? כ'דערצייל א מעשה אויפן הייליגן ווילנער גאון, אז אמאל געקומען א פרוי פרעגן א שאלה אויף א הינדל, און דער ווילנער גאון איז ארויסגעשפרינגען פון די פענסטער, האבן די תלמידים אים געפרעגט, ווייל ס'איז קיינער נישט געווען אין שטוב, רבי, כ'מיין, ביסט אן אלטער איד, זי איז אן אלטע פרוי, וואס דו האסט מורא געהאט? אז דו וועסט חלילה מאכן זנות מיט איר? זאגט ער, איך האב פון דעם האב איך נישט קיין מורא, פון דעם בין איך זייער ווייט, איך האב מורא געהאט ווייל ווען חכמים זאגן אז מען טאר נישט איז עס אן איסור דאורייתא, חכמים זאגן אז יחוד איז אן איסור תורה, פאר דעם האב איך מורא געהאט. נישט פאר די פרוי. און ס'איז דא וואס אונז ווייסט מען ס'באוואוסט אז דער בילגורייער רב, דער ברודער פונעם בעלזער רב, ער איז געווען זייער קראנק, די בעלזער חסידים האבן אנגעטון גרויסע צרות, און ער איז געווארן זייער קראנק, און איז אריינגעפאלן נעבעך אין שפיטאל, איז זענען געגאנגען די בעלזער שקצים זיי האבן אונטערגעשטעלט א נורס זאל אריינגיין דארטן פון סיי זאלן וועלן די ווי מען זאגט איסור יחוד צי אנדערע זאכן, און דער בילגורייער רב האט געהאלטן נאך א שווערן אפערעישאן האט ער געגעבן א שפרינג ארויס פון א צווייטן שטאק, פון די פענסטער און ער איז אראפגעפאלן אויף די פלאר און דאס האט אים געמאכט אז ער זאל געהארגעט ווערן, פון נאכדעם איז ער שוין נישט געווען אקעי, זיך אויפגעריסן די סטיטשעס מיט אלע, איז במילא דארף מען יעדער וויסן ווי מען שטייט איין. מ'דערציילט אויך א מעשה פון ר' שמעון שקאפ, ער איז געווען אין שפיטאל, ער איז שוין געווען אלט, שוין נישט געהאט קיין כח, איינמאל איז אריין געגאנגען א נורס וואס האט געארבעט דארטן, איז אויך געווען אן אלטע גויטע, איז ווען ר' שמעון שקאפ האט דאס באמערקט, בקיצור האט ער אנגעהויבן צו שרייען נו יחוד נו יחוד, תלמידים האבן געפרעגט רבי דו ביסט אלט, זי איז א גויטע, זי איז נישט קיין שיינע, זי איז א זקנה, וואס האסטו אזעלכע קולות געמאכט? האט ער געזאגט, דו ווייסט נישט, דער יצר הרע האט געמאכט זי זאל אויסזען יונג און שיין, איך האב נישט געוואוסט אז זי איז אן אלטע, צו מיר האט זי אויסגעזען זייער יונג און שיין, ווייל דער יצר הרע האט זיינע וועגן ווי אזוי ער טוט זאכן. שטייט דא אין די משנה שטייט א שוחט אין מסכת שבת משום מאי חייב משום צובע איז דער בעל שם הקדוש זאגט א שוחט מיינט מען שוחט רש"י זאגט שוחט איז שוחט דעלמא ער שעכט אפ די וועלט. די יצר הרע, און אלס וואס איז ער שולדיג? משום צובע, ווייל ער פארבט. דער אייבערשטער האט אים געזאגט, דו גיי ארויס און רעד צו מענטשן צו עבירות, אבער דאונט פעינט איט נייסער דען איט איז, און דאס איז וואס ער טוט. ער קען נעמען אן אלטע פרוי מאכן אויסזען יונג, ער קען מאכן אן אלטן אידן געזונט מאכן, שוין. יעצט איז דא אן עבירה וואס דאס הייסט חילול השם, ס'איז דא א פסוק ולא תחללו את שם קדשי, דאס איז אויכעט דארט אין פרשת אמור קפיטל כ"ב פסוק ל"ב, שרייבט ר' לעזער ממיץ אין ספר יראים, דאס איז מצוה ו' את ה' אלקיך תירא, ותן כבוד זאלסט געבן כבוד לשמו ושמור זאלסט אפהיטן מחללו זאלסט עס חלילה נישט פארשוועכן, דאס איז ולא תחללו את שם קדשי, איז דער פסוק זאגט די ספר יראים איז נוקב ויורד עד התהום, ס'לעכערט און ס'גייט אראפ ביז צום תהום, ועל זה ידוו כל הדווים, אלע מענטשן דארפן אויף דעם זיך זארגן, פארוואס? כי חילול השם ישנו בכמה דברים ואין להם שיעור, האט נישט קיין שיעור ווען דאס הייסט חילול השם און ביי וועם ס'הייסט חילול השם, אפילו מיקל במצוה אחת און מיקל בכבוד השם נקרא מחלל השם, ווען איינער איז מיקל אין איין מצוה, און ער איז מיקל אין כבוד השם, הייסט ער אויכעט א מחלל השם. די גמרא זאגט, וואס הייסט א חילול השם? א תנא גייט אריין אין סטאר און ער באצאלט נישט, ער האט א חשבון אויפצושרייבן, און א אנדערע האט געזען אז ער האט נישט באצאלט, דאס איז מחלל שם שמים, אז די תנא האט געגנבעט האט נישט באצאלט. יעצט, די תלמידים פונעם חפץ חיים. זאגן אז די הייליגע ווערטער פון דעם ספר יראים פון רבינו אלעזר ממיץ, דאס איז געווען שגור על לשונו די גאנצע צייט, אסאך מאל פלעגט ער זיצן און וויינען און אראפלאזן טרערן ווען ער האט איבערגע'חזר'ט די ווערטער וואס דער הייליגער יראים ברענגט. יעצט דער פלא יועץ שרייבט. אז דער עוון פון חילול השם איז ידוע דאס איז הארבער פון אלע עבירות אין די תורה, ביז אזוי ווייט אז די חזל לערנען אונז אז דער אייבישטער איז נישט מכפר נאר מיט תשובה מיט יסורים און מיט יום כיפור און דער יום המוות, ממילא דארף יעדן אנכאפן א שרעק און א ציטערניש צו ער איז נישט מחלל שם שמים, און מען דארף האבן צו דעם א גרויסן זהירות, ווייל כ'האב ענק שוין געזאגט, דער ענין פון חילול השם גייט לויט יעדן איינעם אנדערש. וואסער א פערסאנאליטי ער איז, וואסער א פאזישן ער האט, איז אסאך גרעסער דער חילול השם, און ס'האט אויך צו טון לויט וואס מענטשן האלטן פון אים, טאמער טוט ער עפעס וואס איז נישט גוט און יעדער נעמט זיך צו רעדן דערפון, איז עס א חילול השם, למשל, די חכמים לערנען אונז, כגון א ביישפיל, טאמער גייט א תלמיד חכם ד' אמות אן תורה אדער אן תפילין, מחמת אונס, און די וועלט ווייסט נישט אז ער האט יעצט א סיבה פארוואס ער קען נישט גיין דערמיט, און זיי טראכטן ווייל ער איז פויל הייסט עס א חילול השם, אזוי זאגט די גמרא, יעצט ווער קען זיך דען איינוואשן פון אזאלעכע זאכן? יעצט איך וויל קודם אפשטעלן דא אפאר מינוט, כאטשיג ס'איז נישט געמאכט צו דעם, דאס איז א הקדמה כללי און ס'וועט דויערן לענגער ווי נארמאל, איך וויל נישט מאכן מער ווי א מעקסימום פופצן צוואנציג מינוט יעדע וואך, אבער דאס איז וויכטיג צו באטאנען, למשל סאטמאר רב האט געהייסן דער גרויסער לוחם. קעגן אלע פרצות, ווען אויף זיין שטול זיצן צוויי מענטשן און זיי גייען נעמען קאמען קאור און זיי נעמען די אנדערע פראגרעמס וואס די גאווערמענט געט, דעמאלט זענען זיי מחלל שם שמים ברבים, ווייל די גאווערמענט בלייבט פארשריבן אויף אייביג אז זיי האבן דאס גענומען, און קיינער מאכט זיך נישט וויסנדיג, נאובאדי ריעלי קעירס, נישטא ווער ס'זאל כאטש מוחה זיין, שיקטס אריין א בריוו פארן מעיאר פארן גאווערנער, שיקטס אריין אז ס'איז אלץ באלאני און אונז זעמער נישט צופרידן, נאר אונז קען מיר גארנישט טון, און. אבות דרבי נתן אין פרק כט משנה ו שטייט אזוי איסי בן יהודה אומר, מפני מה תלמידי חכמים מתים בלא זמנם, פארוואס שטארבן תלמידי חכמים פאר זייער צייט, קוק אזויפיל תלמידי חכמים זענען יעצט געשטארבן, לא מפני שמנאפין ווייל זיי גייען ארום טוהן זנות, ולא מפני שגוזלין, אלא מפני שהם בוזים בעצמם, זיי פארשעמען זיך אליינס. זאגט דער ספר בנין יהושע, דאס מיינט מען דערום פון חילול השם, ווייל אלע זיינע חברים שעמען זיך אז מען הערט אז אזא גרויסער תלמיד חכם האט געטון אזאלעכע עבירות, און מען שמועסט נישט אז דעם שאפראנער רב'ס איידעם זלמן לייב זאליקא'ס זון האט אנגעמאכט א מולדת חוץ, דאס איז דאך שוין אוטרעידזשעס. און זאגט ער דער ספר בנין יהושע אז די בני עלי' איז ער מוכיח זיין וואס דאס הייסט חילול השם שהיו מבזים עצמם עצמם נגד העם במעשיהם זיי האבן זיך אליינס פארשעמט קעגן דעם פאלק מיט וואס זיי האבן געטון, זיי האבן געלאזט די פרויען זאלן בלייבן נאך א נאכט פסוק שטייט אז זיי האבן געוואוינט מיט די פרויען אבער עס איז נישט אינגאנצן אזוי זיי האבן געלאזט זאלן נישט אהיים גיין צו זייערע מענער יעצט דער רבינו יונה שרייבט אין שערי תשובה שער ג'. עוון חילול השם עונשו למעלה מכל העבירות, דער עוון חילול השם, דער עונש, איז העכער פון אלע עבירות. מען דערציילט אויפן הייליגן חפץ חיים אז עוון חילול השם איז ביי אים געווען זייער זייער זייער הארב, ס'זאל חלילה נישט ארויסקומען פון אים. דערציילן זיי אז ווען ער איז געווען פאר זיין הסתלקות איז ער שוין געווען זייער זייער שוואך, שוין נישט געקענט אפילו מעיין זיין אזוי, און פונדעסטוועגן דאך פלעגט ער זאגן פאר זיין הויזגעזינד אז מען זאל לייגן א ספר פאר אים אן אפענעם חומש, ווייל חומש איז דאך גרינג צו לערנען, פארוואס? כאטשיג ער האט דאך נישט געקענט מעיין זיין, אבער טאמער ס'וועט אריינקומען א מענטש און ער וועט זען אז דער חפץ חיים זיצט דארטן און ער האט נישט קיין ספר, וועט ער האלטן אז דער איד איז א ליידיגגייער, ער זיצט בטל. איז כדי אז ס'זאל נישט הייסן א חילול השם, האט ער געזאגט לייג א חומש, און ס'איז אייביג געווען אפן. זיין זון דער חפץ חיים'ס זון שרייבט דאס. אויך איז געווען א שטיק צייט, זיין זון שרייבט עס. ווען ער איז געווען יונג האבן די דאקטוירים געזאגט אז ער מוז אביסל נאכלאזן פון לימוד התורה א גאנץ יאהר ווייל ער האט זיך צופיל אנגעשטרענגט און ס'איז געווען טו מאטש, האט ער אים געזאגט א דאקטאר אז ער מוז נאכלאזן אביסל, יעצט פאלגן דעם דאקטאר האט ער געמוזט וועגן ונשמרתם מאד לנפשותיכם, אבער ער האט מורא געהאט וועגן א חילול השם א איד וועט אריינקומען און ער וועט זעהן אז ער זיצט ליידיג וועט זיין שם שמים מתחלל על ידו, איז ער געגאנגען דעמאלטס ער האט געפרעגט ר' ישראל סלנטר, צו ער מעג האלטן אן אפענעם ספר למראית עין, מען זאל מיינען אז ער לערנט, כדי מונע צו זיין א חילול השם. יעצט. ר' ישראל סלנטר האט אים געזאגט ער מעג עס זיכער טוהן, ווייל אז נישט איז עס א חילול השם. איינמאל איז דער חפץ חיים געקומען שפעט אין בית מדרש צו דאווענען שחרית, ווען ער האט גענדיגט דאס דאווענען איז ער ארויף אויף די בימה און האט אויסגעקלאפט, דער טעם פארוואס איך בין שפעט איז נישט ווייל איך בין געשלאפן, נאר איך בין געווען פארטיפט אין א סוגיא. א שווערע שווערע סוגיא, און במילא האב איך נישט געקענט זיך אפשטעלן אינמיטן, האט געדויערט אביסל לענגער ביז איך בין אנגעקומען אין שול, און ער האט אויך געזאגט פאר די מענטשן וואס זענען געווען אין שול, אז עטס ווילטס זאל איך ענק זאגן וואס איז מיר שווער געווען אין די חידושי תורה וואס איך האב פארענטפערט און אזוי ווייטער. יעצט, ס'איז דא א איד וואס האט געהייסן ר' מרדכי קאפשטיין, ער איז געווען דער רב פון ראדין, חפץ חיים איז געווען דער רבי דער ישיבה פירער, יענער איז געווען דער רב. אז דערציילט ער א מעשה אזוי אז איינמאל האט ער זיך געטראפן מיטן חפץ חיים אין ווילנא און ער האט געזאגט כ'ווייס אז דער חפץ חיים דארף פארלאזן די שטאט זייער פונקטליך ווייל ער האט עפעס אן אנדער וויכטיגן זאך וואס ער דארף ערלעדיגן בקיצור זאגט ער למעשה האב איך אים געזעהן אז ער איז געבליבן אין ווילנא אין די שטאט און איז נישט געפארן, האט דער חפץ חיים געזאגט, באמת האב איך מיך זייער געאיילט אז כ'זאל קענען פארן, נאר אזוי ווי איך בין אדורך געגאנגען א שול און זיי האבן געזאגט אז זיי דארפן האבן א צענטן צו מנחה, האב איך געוואוסט אזוי, איך האב שוין געדאווענט מנחה, אבער טאמער כ'וועל נישט אריינגיין וועט זיין א חילול השם, מ'וועט זאגן קוק דער חפץ חיים האט אדורך געוואקט א בית מדרש וואס מ'האט געזוכט א צענטן, האב איך אפגעשטופט די נסיעה און איך בין אריין אין די בית מדרש צו דאווענען. כ'דערצייל נאך א מעשה אז איינמאל. אז דער חפץ חיים האט שוין געהאט אפגעדאווענט אין די ישיבה, זיין ישיבה, איז ער געגאנגען צו עפעס א נאנטן בעסמעדרעש, און דארט האט ער געטראפן איינער פון די בחורים פון די ישיבה וואס האט נאכגעקוקט א ספר, דער חפץ חיים איז צוגעגאנגען צו דעם בחור און האט אים געזאגט אזוי, זאלסט וויסן, איך האב שוין געדאווענט, איך בין נאר דא אריין געקומען ווייל דא איז דא א ספר וואס איך וויל נאכקוקן, פארוואס האט ער דאס געטון? ווייל טאמער דער תלמיד וועט מיינען אדער אז איך בין געקומען שפעט צום דאווענען אדער איך האב נאך נישט געדאווענט, האט ער זיך מכניע געווען צו א בחור וואס איז געווען זייער א יונגער בחור און האט אים געזאגט זאלסט וויסן איך האב שוין געדאווענט איך בין נאר געקומען דא נאכקוקן א ספר. איצט זעהט מען דאך אז ס'איז אנדערש פאר יעדן מענטש וואס דאס הייסט א חילול השם. יעצט שטייט דא ולא תחללו את שם קדשי און נאכדעם שטייט ונקדשתי בתוך בני ישראל. זאגט דער חינוך אין מצוה ריש צדיק ו' אז אונז זעמער באפוילן געווארן צו הייליגן דעם אייבערשטנ'ס נאמען וואס עס שטייט ונקדשתי בתוך בני ישראל, וואס מיינט דאס? אונז זעמער זיך מחויב איבערצוגעבן אונזער לעבן צו שטארבן אויף קיום מצוות הדת, און דער חינוך דארטן רעכנט אויס אין מצוה ריש צדיק ו' פונקטליך וויאזוי און מיט וואס איז מען מקיים די מצוה. יעצט די מצוה איז זייער חשוב, און ס'איז זייער טייער, אבער ס'איז נישט אין יעדן מקום און נישט אין יעדן זמן. נישט יעדעס מאל האט מען גערודפ'ט די אידן אז זיי האבן געמוזט זיך מוסר נפש זיין אויף קידוש השם. ס'איז ידוע אז דער הייליגער בית יוסף האט מתפלל געווען יעדן טאג ער זאל זוכה זיין צו שטארבן אויף קידוש השם, מ'דערציילט אויף גראף פאטאצקי, גר צדק אברהם בן אברהם האט זיך מגייר געווען ער האט איבערגעלאזט, די נוצרישע גלויבונג, ווען די גלחים האבן אים געכאפט און מ'האט אים געוואלט משכנע זיין מיט אלע מיני וועגן אז ער זאל זיך צוריקערן ווערן א נוצרי און ער האט געזאגט ניין איך הער ענק נישט אויס, האבן זיי געזאגט אויב אזוי האט מען אים געגעבן א משפט מוות מיט שריפה. דער הייליגער גרא, דער ווילנער גאון, האט געהערט וואסערא פסק דין מ'האט אים געגעבן, האט ער אים געשיקט א שליח מיוחד האט אים געזאגט אזוי, איך קען דיך מציל זיין און איך וועל דיך ארויסנעמען פון די תפיסה, וויאזוי? כ'וועל ארויסזאגן א שם, הייליגן באשעפער'ס נאמען, און וועסט ארויסלויפן פון דא, וועסט ארויסגיין מען וועט דיך נישט זען, האט דער גראף צוריקגעשיקט פארן ווילנער גאון, איך האב א זכות אז ס'איז מיר אונטערגעקומען אזא הייליגע מצוה איך זאל מיך קענען מוסר נפש זיין פארן אייבערשטנ'ס נאמען צו שטארבן אויף קידוש השם און איך בין נישט מוותר אויף דעם, נעם עס נישט צו פון מיר. יעצט ווערט געברענגט אז יעדער מענטש קען יא מקיים זיין די מצוה יעדן טאג, די משנה ברורה אין סימן קוף כף הא סעיף קטן ד', זאגט מען דארף מכוון זיין ביותר בקדושה, ווען מען זאגט קדושה, מען זאל מקיים זיין לקדש את השם יתברך, ובזכות זה ישרא עליו ה' יתברך קדושה מלמעלה, דער אייבערשטער וועט שיקן א קדושה פון אויבן, ויכוון לקיים הפסוק ונקדשתי בתוך בני ישראל, ס'קומט אויס אפילו מען קען עס נישט מקיים זיין בפועל, אבער מיט די מחשבה איז עס אזוי ווי מען האט עס געטון בפועל. יעצט דער אריזל האט מזהיר געווען זייער שטארק אויף דעם, אזוי ברענגט דער משנה ברורה יעצט, אין ספר תורת הבית שטייט די זעלבע זאך, לדעת הזוהר איז מען מקיים ווען מען זאגט קדיש אדער קדושה א מצות עשה של ונקדשתי בתוך בני ישראל, כאטשיג עס איז נישט בפועל ממש נאר מען טראכט דערפון און מען זאגט עס, איז עס פונקט די זעלבע, און אויכעט ווערט געברענגט. אין ספר בן איש חי אין פרשת תרומה, און אין ספר כף החיים, סימן קוף כף הא אז מ'זאל מכוון זיין פאר מ'זאגט קדושה, איך וויל יעצט מקיים זיין א מצות עשה ונקדשתי בתוך בני ישראל. און ער זאל מכוון זיין ווען ער זאגט מלא כל הארץ כבודו, ער זאל זיך אריין. שטעלן אינעם מלכות פונעם אייבערשטן, ווי מען זאגט קדוש קדוש קדוש השם צבקות מלא כל הארץ כבודו, דורך דעם וואס ער איז אויף זיך ממשיך די קדושה וועט נמשך ווערן אויף אים די אמת'ע ונקדשתי בתוך בני ישראל. יעצט לאמיר יעצט רעדן קודם כל וועגן זאגן קדושה און זאגן יהא שמיה רבא קדוש קדוש קדוש און די אלע זאכן. וויל איך יעצט אביסל רעדן פון דעם, נאכדעם וועלן מיר צוקומען צום קדיש, נאכדעם וועלן מיר צוקומען, יעדעס יונגל וואס ער גייט יעצט זאגן פאר זיין טאטן אדער פאר זיין מאמען קדיש, און בפרט נאך אז ער איז געווארן א יתום, עס טוט אים וויי דאס הארץ, און ער זאגט פארן אייבערשטן, אויף מיין הארץ, איך האב קעגן דיר גארנישט, איך דאנק דיר אז מיין טאטע האט געקענט האבן אזא זכי' אדער מיין מאמע, דעמאלט טוט ער אויפלייכטן. אלע עולמות פון אונטן ביז ארויף. די נעקסטע שיעור וועט קומען אי"ה נעקסטע וואך מיטן אייבערשטנס הילף, דאס איז שיעור נאמבער א', שיעור נאמבער איינס.